אמאל פלעגט די מאמע פארפאלן ווערן אויף א לאנגער צייט, זיך אויספוצנדיג פריער, אנקוקנדיג זיך גוט אין דעם שפיגעלע, און איבערגעלאזן די קיך הפקר. א פנים אז דער מאמע'ן איז אין זינען געלעגן חתונה צו האבן, און איז אלץ באשעפטיגט געווען מיט דעם חתן. איינמאל אנטקעגן אוונט איז געקומען עפעס א מענטש, און פארנומען פון דער קיך דער מאמע'ס זאכן. די מאַמע האָט געדאַנקט דער באַלעבאָסטע פֿאַר דעם זאַלץ און ברויט, אַראָפּגענומען מיט מזל איר נאַקעט טעכטערל פֿון אויוון און איז מיט מיט איר אַרויסגעגאַנגען. זי פֿירט דאָס טעכטערל און פֿירט, ביז זי פֿאַרפֿירט עס ערגעץ אין אַ געסל. זעץ זיך דאָ אַנידער און וואַרט. ייִדן וועלן רחמנות האָבן. אַזוי האָט די מאַמע געזאָגט און איז פֿאַרשוווּנדן געוואָרן. דאָס פֿאַרװאָרפֿענע קינד זיצט, נעבעך, אױף דער גאַס שטיל און האָט מורא אַ ריר צו טאָן זיך אַפֿילו, אַזױ װי פֿריִער, אױפֿן אױװן. אַ קאַלט אָסענדיק רעגנדל שפּרענקלט און עסט זיך דורך די בײנער. זי איז געזעסן אײַנגענורעט, כּמעט אין אײן העמד, געציטערט פֿאַר קעלט, און אַ צאָן אין אַ צאָן האָט אין איר געקלאַפּט.

ערגעץ אויף די פיסקעס אין א קליין שטיבעלע אויף הינערשע פיסלעך. ביי דער יידענע האט זי זיך אויפגעהאלטן א היפשע צייט און ביי איר קיין האניג נישט געלעקט. די יידענע האט זיך אין איר ארויסגעגעבן פאר א מומע און איר געהייסן זי אזוי רופן. די דאזיגע מומע איז געווען א סעדעכע וואס איז געשטאנען אין מארק מיט קארטאפלעס, הייסע באבקעס, כל נדרי בארלעך און ארץ ישראל עפעלעך.

דערפון האט זי זיך דערנערט אליין און נאך געגעבן דער מומען אירער. זומער פארנאכט, איינמאל בשעת ארומגייענדיג אין די הייזער אויף איר שטייגער, אין איין גראב העמדל מיט א האלב קליידל, האט זי זיך פארשלאגן גאנץ ווייט, אַזש בײַן עק שטאָט און נישט געטראָפֿן דעם װעג צוריק אַהײם. די זון האָט שױן לאַנג זיך געזעצט. אױף דעם הימל האָט זיך אָנגערוקט אַ שװאַרצער װאָלקן, עס האָט ביסלעכװײַז געבליצט און געדונערט. פּלוצלינג קומען אונטער פֿון דער שטאָט אַרױספֿאָרנדיק עפּעס בױדן, פֿול אָנגעזעצט מיט מענטשן. קוקט נאָר! האָבן פּאַרשױנען אַרױסגעשריגן פֿון אײן בײַדל. עפּעס דרײט זיך דאָ אַרום אַ האָרבאַטע מײדעלע און װײנט נעבעך. און באלד טאקע שפרינגט אראפעט איינער א רויטער, טאקע אלץ דער רויטער ממזר, א קרענק אים אין די ביינער אריין, גיט א פרעג דאס קינד וועמעס זי איז, איך וויל אהיים, אהיים צו דער מומען, ענטפערט דאס מיידעלע אויף א וויינעדיג קול, שא טאכטער וויין נישט, זאגט צו איר דער ממזר, איך וועל דיך אפפירן אהיים צו דער מומען.

זי האָט מיר דערציילט, ווי איינמאָל ווינטער, אין אַ שטאַרקן פֿראָסט, האָט מען זי ביינאַכט אַזוי אַרויסגעוואָרפֿן אויף דער גאַס. דער פֿראָסט האָט זי אַ נעם געטאָן און געמאַכט פֿון איר אַ בייגל, געצופּט, געטשיפּעט דאָס לייב ווי מיט קאַלטע שפּילקעס. עס האָט איר זיך גערירט דער שאַרבן אויף דעם מח, טונקל און ליכטיק עפּעס ביידע מיט אַ מאָל איז איר געוואָרן אין די אויגן, אָט-אָט עקט זיך דאָס לעבן. זי קאָן שױן מער ניט אױסהאַלטן און הײבט זיך אָן בעטן אין שטוב אַרײַן מיט אַ ביטער געװײן. זי ציטערט, בעט רחמים, עפֿנט, מומע, עפֿנט, פֿעטער! אַזױ האָט זי איטלעכן פֿון דער כאַליאַסטרע גערופֿן. זי שרײַט, פֿעטער, איך װעל װײַטער דאָרט פֿאַר מענטשן גוט שרײַען! זי װײנט, מומעניו, איך װעל שױן דאָרט גוט װײנען! זי בעט, גװאַלד, איך װעל שױן װײַטער גוט בעטן, נאָר שרײַט צו דער װאַנט. נישטא קיין ענטפער. זי בלייבט ליגן שטיל, פילט נישט קיין קעלט, קיין פיין, עס באפאלט זי עפעס א זיסער שלאף, עס דאכט זיך איר, מען האלט זי, גלעט זי, עפעס גוט, ווארים, מחיה, און מען האט זי א טויטע אוועקגעטראגן פון ארט. זי האט א היבשע צייט פון יענער נאכט געקרענקט.

אמאל פלעגט זי טאקע כאפן א שמיץ מיט דער בייטש פון שמייסער אויף דער קעלני, נאר זי פלעגט עס נעבעך אראפשלינגען. שאַ, קיטש און געטאן טאקע אירס, ווייל זי האט זייער גוט געוואוסט אז א בייטש איז א גארנישט אקעגן דעם וואס זי וועט שפעטער כאפן, אויב חלילה זי קומט צוריק אין בויד מיט ליידיגע הענט. וואס זי נעבעך איז אין די יונגע יארן צרות אויסגעשטאנען, לאזט זיך גארנישט ארויסזאגן.

י ז. פישקע'ס דערציילונג האט אנגעמאכט א שטארקע מרה שחורה אויף אלטער'ן און מיר. אלטער האט מיט דער האנט געריבן דעם שטערן ווי ס'האט אים עפעס געביסן, און אלץ געמאכט פאר זיך, עט, עט. הערט איר רעב אלטער, רוף איך מיר אן מיט א שמייכעלע, פישקע כ'לעבן איז טאקע פארליאפעט אין דער הארבאטע מיידל, ס'איז כ'לעבן עפעס נישט גלאט. למאַי זאָל איך לײקענען? האָט פֿישקע געזאָגט. איך האָב זי טאַקע אָנגעהױבן שטאַרק ליב צו האָבן אין האַרצן פֿאַר גרױס רחמנות. עס האָט מיר עפּעס צו איר געצױגן, מיר צוגעקומען לעבן פֿון זיצן אַ מאָל מיט איר אין אײנעם. װאָס? גאָרנישט. גלאַט אַזױ זיך שמועסן אָדער שװײַגנדיק אָנקוקן זיך אײנער דעם אַנדערן. דאָס גוטסקײט איז איר געלעגן אױפֿן פּנים. דאָס קוקן אירס אױף מיר איז געװען טאַקע נאָר װי אַ געטרײַע שװעסטער קוקט אױף איר אומגליקלעכן ברודער בשעת אים איז נעבעך שלעכט, שטאַרק נישט גוט. און אַז נעמענדיק צום האַרצן מײַנע צרות האָט זיך איר געשטעלט טרערן אין ד'אױגן. איז מיר געװאָרן עפּעס גוט, װאַרים, מחיה אין אַלע גלידער. עפּעס האָט מיר זיך געדאַכט, געדאַכט, איך װײס אַלײן ניט װאָס. עפּעס האָט מיך אינעװײניק געבריט, געגלעט בײַ דער נשמה. פֿישקע, דו ביסט נישט מער אַלײן אין דער װעלט, ביסט נישט מער עלנט װי אַ שטײן. און עס באַנעצן מיר זיך די אױגן פֿון הײסע טראָפּן טרערן. מײַן װײַב, אַ װוּנדער כ'לעבן, האָט מיר שױן עפּעס ניט אַזױ געאַרט, עפּעס איז מיך שױן ניט אַזױ שטאַרק אָנגעגאַנגען, װי זי מאַכט חן מיט דעם ממזר. געקרימט דערויף האב איך מיך נאך טאקע, אבער דאס קרימען זיך האט שוין ניט געהאט דעם טעם ווי פריער. אז מיר פלעגט אמאל ארויפקומען אויפן געדאנק אזוי, דו ווילסט פישקע דיין ווייב זאל א זאג טאן, אצינד איז שוין גענוג זיך ארומגעשלעפט, קום לאמיר זיך באזעצן אין א שטאט, פלעג איך זוכן ווי מיר אויסצודרייען, ניט געבן קיין גלייכן ענטפער און זיך פארטראכטן דערביי אין איר, ווער וועט זיין מיט איר מיט דער הארבאטער נעבעך? נאר הערט אבער א מעשה. אַז איך בין געװאָרן אין האַרצן צו מײַן װײַב קילער, שױן ניט געצאַפּלט נאָך איר אַזױ װי פֿריִער, איז זי דאַכט זיך געװאָרן צו מיר הײסער. עס פֿלעגט אױף מיר אַ מאָל אָנקומען אַ שעה, װאָס זי איז געװען צו מיר גוט װײך װי אַ טײג און האָט זיך געהאַנגען מיר פּשוט אױפֿן האַלדז. נאָר דערפֿאַר שפּעטער פֿלעגט עס מיר באָקעם אױספֿאַלן. זי פֿלעגט מיר טוען אין דער גאַל אַרײַן, מיך פּלאָגן, פּײַניקן, נאָך טויזנט מאָל ערגער ווי פֿריִער. אַזוי, אַז דאָס לעבן איז מיר נישט ניחא געווען און איך האָב מיר געוווּנטשן דעם טויט. איך האָב פֿון איר געהאַט טאַקע, ווי מען זאָגט, קאַלט און וואַרים. איך האָב גאָר נישט געקענט פֿאַרשטיין, וואָס איז אין איר געשען.

אַז איך דערמאָן מיך אין אים, הײבט אַצינד נאָך אָן מיר דאָס גאַנצע לײַב צו בײַסן און איך מוז מיך קראַצן. אין גאַנצן האָט דער הקדש אױסגעזען װי אַ שטאַרק אַלטע קרעטשמע, אַ חורבֿה מיט אױסגעקרימטע, נישט קײן גלײַכע װענט, מיט עפּעס אַ דעכל מישטײנס געזאָגט װי אַ צעקנײטשט קאַפּעלישל, פֿאַרריסן פֿון פֿאָרנט און נידעריק אָנגעבױגן פֿון הינטן כּמעט װי ביז דער ערד. מען האט באשיימפערלעך געזען אז דער הקדש נעבעך חלש'ט, וויל איינפאלן און ליגן ווי א בארג מיסט אויף דער ערד. נאר דער עולם אין שטעטל האט אים אפגעשריגן, אונטערגעשפארט מיט דרענגלעך און אים איינגעבעטן צו האלטן זיך אויף ווייטער ביז הונדערט און צוואַנציק יאר. דורך קלאמפערשט עפעס א טויער איז מען אריינגעפארן אין א גרויס הויז מיט צעשאטענע לעכערדיגע ווענט, דורך וועלכע עס האט זיך אריינגעגנבעט א שטיקל שיין.

האָט זיך געעפֿנט מיט אַ בייזער אַ פֿאַרשמאַלצעוואַטע טיר אין אַ שטוב אַרײַן מיט קליינע, שמאָלע, נישט גוט צוגעשטאַנענע פֿענצטער, און אַ טייל שויבן זענען אויסגעשלאָגן און פֿאַרקלעפּט מיט צוקער-פּאַפּיר, אָדער פֿאַרשטעקט מיט אַ שמאַטע. אַ טייל זענען שטאַרק שמוציק, אין די ווינקלען באַדעקט דיק מיט שימל, און ווידער אַ טייל זענען פֿאַר אַלטקייט אַריבערגעצויגן מיט געל-גרינע, משונה-גלאַנצעדיקע קאָלירן,

דער הקדש-מאן מיט זיין הויזגעזינד זיצט אויך טאקע דארט אין א מין אלקערל, מישטיינס געזאגט, אחוץ וואס ער איז א הקדש-מאן, א קברות איד, א שמש אין דער חברה קדישא, א משגיח אין זיין ביקור חולים, א ושתי המלכה אדער א מאנדרוש אין פורים, א פארשטעלטער בער מיט אן איבערגעקערטן פעלץ אין שמחת תורה, א סארווער, אן אנשטעלן-מאכער, א ווערטל-זאגער אויף אלע חתונות און ברית'ן, האט ער נאך א פרנסה דערצו,

האבן זיי געהאט אן אויסרייד זיך אפצובעטן פארבלייבן דא ביז נאך שבת. די ערד, די בענק און דער אויוון זענען ביינאכט באלאגערט געווען מיט מענטשן, מען האט זיך געשטופט, געקוועטשט, געקריגט און געשאלטן פאר א שטיקל ארט. קאניצע און פיעשע האבן שטארק געארבעט, איינער דעם אנדערן ארויסצוווייזן די שטארקע שנאה און די גבורה זייערע מיט די הענט. אין דער גרויסער מהומה, נישט דא געדאכט, האט געקרעכצט אין א ווינקעלע א קראנקער אלטער איד, וועלכן מען האט נעכטן אויף קוראציע אהערגעבראכט, און א פיצל קינד, וועלכן מען האט אין דער שטופעניש צוגעקלעמט א פיסל, האט געקוויטשעט, געמאכט לעכער אין קאפ שרייענדיג. ערשט שפעטער, אז די בייזע מהומה האט זיך איבערגענומען, האב איך מיר ערשט אפגעזוכט ערגעץ א ווינקל, און זיך געלייגט ווי עס איז אויסצורוען אביסל. נאָר קױם האָב איך מיך געלײגט, זענען מיר באַפֿאַלן גאַנצע חיילות פּרײַסן, װאָנצן, פֿלײ װי בערן, און האָבן מיך געװאָלט לעבעדיקערהײט אױפֿעסן. דאָס לײב הײבט מיר נאָך אַצינד אָנעט צו בײַסן און מוז מיך געשמאַק קראַצן, נאָר בײַם דערמאָנען זיך אין די דאָזיקע מלאכי-חבֿלה. אז איך האב א קוק געטון אז מיט פרייסן מלחמה צו האלטן איז שווערליך, א פרייס איז א באשעפעניש וואס קריכט און זיין שותף די וואנץ שטינקט, האב איך זיי מוחל געווען מיין שטיקל פלאץ, לאזן זיי מיט אים זיך ווארגן, בין ארויס אין הויז דארט וואו ס'איז צוברענגען די נאכט. אינדערויסן איז געווען שרעקליך פינסטער, א קאלטער שטארקער ווינט האט געשטורעמט, געהוילט ווי די הונגעריגע וועלף,

וואו נעמט מען מיין באד? דארט איז דאך פשוט א גן עדן, ווארים, א דערקוויקעניש, ווי גליקליך בין איך אינעם דאזיגן גן עדן דארט אמאל געווען. וואס האט מיר געפעלט? וואס איז מיר דארט אפגעגאנגען? מיר איז געווען אזוי גוט, אזוי וואויל.

זינדיג נישט מיט דיינע רייד, ווייבער גיבן עפעס צו א שטיק געזונט און לעבן, ווייבער קענען גליקליך מאכן און פון גהינם אפילו מאכן א גן עדן. פון אזעלכע זיסע געדאנקען האב איך פארגעסן אין אלע מיינע צרות. דאס ווינקעלע וואו איך האב מיך צוגעשפארט איז עפעס גאר גוט מחיה. מיר איז שוין מער ניט קאלט. איך הייב אנעט ליינען קרישמע מיט געפיל, די אויגן קלעפן מיר זיך און ווער באלד אנדרימלט. פּלוצעם אָבער האָט מיך אויפֿגעוועקט עפּעס אַ שרעקלעך געשריי. קוקט נאָר אָן דעם נפֿש! האָט עמעצער געשריגן לעבן דער טיר פֿון שטוב און דערלאַנגט פֿון דאָרט אַ וואָרף מיט דעם גאַנצן כּוח אין הויז אַרײַן עפּעס אַ שווערע זאַך, וואָס איז ווי אַ שטיין געפֿאַלן אויף דער ערד מיט אַ שטאַרקן קלאַפּ. קוקט נאָר אָן די מצוצה! אויך מיר אַ מענטש, אַ קאַטאָוועס די גראַפֿיניע פּאָטאָצקי! און אין הויז ביסטו קראנק צו ליגן, פארפאטשקעטע גראפיניע? איך האב באלד אין דעם קול דערקענט דעם ממזר, א קרענק אים אין די ביינער אריין. ער האט נאך אביסל געשריגן, געזידלט, אויסגעווארפן מיט דער גראפיניע פאטאצקע, דערביי אויסגעשפיגן און פארמאכט דערנאך די טיר מיט א שטארקן קלאפ.

איך טו א בליק און א דונער האט מיר דערשלאגן. פינסטער איז מיר אין די אויגן און דער קאפ דרייט זיך מיר אזוי ווי פון דער ערשטער פארע אויף דער אייבערשטער באנק. מיין הארבאטע מיידל, זי נעבעך, ליגט עס אויפן רוקן טויט אויסגעשטרעקט פון שטארקן שליידער וואס דער ממזר האט מיט איר געטון. איך נעם מינטערן מיט אלע כוחות די הארבאטע נעבעך און אז גאט האט געהאלפן זי האט זיך אנגעהויבן צו רירן האב איך זי א כאפ געטון אויף די הענט עפעס נישט מיט קיין מענטשליכער כח ווי בשעת מען ראטעוועט אין א גלופסקער גרויסער שריפה, און כ'בין מיט איר גיך אוועק אהין אין מיין ווינקעלע, איך וואלט געמעגט שווערן אז דענסמאל בין איך געגאנגען גאר גלייך ווי אלע מענטשן און האב אפילו קיין הינק נישט געטון. זי האט פאמעלעך פאמעלעך אויפגעעפנט איין אויג נאך דעם אנדערן און א שטילן זיפץ געטון. איך האב פאר שמחה געמיינט אז די וועלט איז מיינע. ס'איז מיר געווען צו מוט טאקע נאר ווי דעם בעטלער אין די געשריבענע מעשה'ס וואס ווערט פלוצונג פון דער העלער הויט מגולגל אין א טייערן פאלאץ, זיצט זיך דארט אנגעלענט אויף דעם גוטן עסנבעט אינאיינעם מיט א בת מלכה און טוט זיך וואויל. איך האב געשווינד אראפגעווארפן פון מיר מיין קאפאטע און איינגעוויקלט דערמיט מיין בת מלכה וואס האט געציטערט פאר קעלט. אוי! האָט מײַן האָרבאַטע נעבעך אַ זיפֿץ געטאָן, אױסגעריבן די אױגן און געקוקט עפּעס גלײַך װי זי האָט זיך אַרומגעקוקט אױף װאָס פֿאַר אַ װעלט זי איז. װאָס קוקסטו עפּעס אַזױ? טו איך אַ פֿרעג. איך בין פֿישקע! געדאַנקט און געלױבט איז גאָט װאָס דו לעבסט! אָך און װײ איז מיר! זאָגט זי מיט אַ זיפֿץ טיף פֿון האַרצן. װאָס טױג מיר װאָס איך לעב? אײדער אַזאַ לעבן איז זשע בעסער דער טױט,

עפּעס בעט זי, נעבעך רחמים, פּײַניקט מיך נישט! װאָס האָב איך אײַך געטאָן? װאָס האָט איר צו מיר? פֿאַרװיסט מיר נישט דאָס לעבן! װאָס האָב איך אײַך געטאָן? װאָס האָב איך אײַך געטאָן? און דאָס בעטן אירס רײַסט אױס אַ שטיק האַרץ. עס האָט מיר זיך געשטעלט טרערן אין די אױגן, און איך האָב געװײנט. דער ערשטער וואס איז אינדערפרי אין הויז אריינגעגאנגען איז געווען דער ממזר א קרענק אים אין די ביינער אריין, ער האט מיט זיינע גניבישע אייגעלעך א קוק געטון אויף מיר, אויף דער הארבאטער, און איז מיט א שטעכעדיגן געלעכטערל אוועק צוריק אין שטוב אריין. י ח פישקע איז פּלוצעם געבליבן שטיל און האָט אַוועקגעקערט דאָס פּנים, גלייך ווי ער האָט זיך געשעמט. וואָס מיין אַלטער האָט אים נישט געבעטן ווייטער צו דערציילן, האָט אַלץ נישט געהאָלפן. עט, כ'לעבן! האָט פישקע געמאַכט, איז רויט געוואָרן, זיך געמיניעט און נישט געעפנט קיין מויל.

עס האט אין אים זיך צערעדט די נשמה, ער האט בשעת מעשה פארגעסן אלצדינג וואס ארום טוט זיך, גערעדט, גערעדט נישט צו הערן כמעט אליין וואס ער רעדט, ביז ער האט פלוצים זיך א כאפ געטון, עפעס ווי אליין זיך צוגעהערט צו זיינע רייד, זיך עפעס געוואונדערט ווי קומט אזוינס צו אים? און איז שטארק פארשעמט געווארן. ביי וועלכן פון אונז מאכט זיך ניט כאטש איין מאל אין לעבן אזא ליכטיגע גוטע שעה, וואס דענסמאלט עפנט זיך א מויל און ריינע אמת'ע מענטשליכע געפילן גיסן זיך אים ארויס, ווי א שטרוים הייסע זודיגע גאזן פון א פייערשפייענדיגן בארג? אויף בלעם'ס אייזל אפילו איז אויך אנגעקומען א שעה, אין וועלכן עס האט פון דער העלער הויט אים זיך געעפנט דאס מויל און האט געהאלטן א שיינע רעדע.

ביים ערגסטן חזן, א קאטשאן וואס גלוסט זיך ברעכן, הערנדיג זיין טערעלעיקען מיט משוגענע הוויות, טרעפט זיך אמאל אז פלוצלונג טוט עס מיט אים א טראג, ער צעיאגט זיך אין דעם מוסף מיט א ברען, און ווארפט ארויס א יקום פורקענדל, א תכנת שבת'ל מיטן קנאק. טרעט די גוטע שעה אפ, בלייבט דער אייזל ווייטער טאקע אן אייזל. דער בעל דרשן להבדיל ווייטער א פלוידער זאק, און דער חזן מישטיינס געזאגט ווייטער א קאטשאן. נישט דאס בין איך אויסן. צוויי אידן דרייער האב איך געקענט אין א אידישן דרוק וואס די גאנצע ארבעט זייער איז באשטאנען דערינען טאג ווי נאכט צו דרייען דאס ראד פון דער מאשינע, שטייענדיג ביי איר אין דער זייט איינער דעם אנדערן, נאר אזוי ווי די אנגעמאלטע גולם'ס.

שפעטער א וויילע אז דער ברען האט נאכגעלאזט, האבן זיי פארוואונדערט איינער דעם אנדערן אנגעקוקט מיט אפאר גלעזערנע אויגן אויסגעשפיגן, פארדרייט די קעפ, איטליכער אין זיין זייט, געדרייט ווי געווענדליך, און ווייטער א פנים געהאט ווי די ליימענע גולם'ס. איך קוק אויף פישקען וואס איז געבליבן אן לשון און זוך ביי מיר מיטל ווי אים בארעדעוודיגן צו מאכן. פלוצים פאלט מיך איין ר' לייב שרה'ס גולם ווי ער טוט זיך א שטעל אויף, נאכדעם אז ר' לייב רוקט אים אריין הינטן דעם שם המפורש, כאפט זיך און טוט אלצדינג וואס מען הייסט. זייער שיין טראכט איך מיר ברוך הבא. נאר אנשטאט דעם וואס ביי יענעם גולם עליו השלום האט געווירקט אין זיינע צייטן, וועט היינט ביי מיין גולם אים צו לאנגע יאר ווירקן פשוט דאס מיידל. איך הייב אן פישקען אנצוגעבן פארע, צו דערווארעמען אים מיט א שמועס וועגן זיין הארבאטע מיידל,

איטליכע פון די שיינע עלטערן האט ווייטער חתונה. איך בין געבליבן ווי דערווארגן אינדערמיט פון שמועס. אלטער מיינער זעה איך איז צוקאכט אויס מענטש. עס טוט מיר באלד טאקע א קלאפ אין הארצן. איי האב איך עס באגאנגען א מיעסן פעלער, זיך ארויסצוכאפן פאר אלטער מיט אזעלכע ווערטער וואס זענען צוגעפאסט צו אים און האבן אים געשטאכן אין דער זיבעטער ריפ. עס טוט מיר שרעקליך באנג, איך שטראף מיך אין הארצן און זאג מיר אליין מוסר, געוואלד, מענדל, מענדל, שוין צייט קומען צום שכל, נישט ארויסצוזאגן יענעם דעם אמת ווי א יונגל, ביסט דאך ברוך השם שוין א איד מיט א גרויסע בארד, שוין צייט זיין א מענטש, פארשטיין וואס זיך איז נוצליך און גוט. איי דיין צונג, דיין צונג. איך האב מיר אין הארצן א נדר געגעבן ווייטער מיך צו היטן מיט א ווארט, הערן, זען און שווייגן. די גוטע מידה פון אלע קלוגע פיינע לייט וואס איז נויטיג אין לעבן. איטליכן וועל איך נאר לויבן, באליבט צו מאכן זיך דערמיט ביין עולם. עס האט זיך מיר פארגעשטעלט גאנצע מחנות אונזערע גוטע מענטשעלעך, פעטערס מיט שיינענדיגע פענימלעך, זיי דרייען זיך אהין און אהער,

פון היינט אן בין איך אויך א פעטער. עפעס האט מיר דער נאמען פעטער אנגעהויבן צו געפעלן אזוי אז עטליכע מאל האב איך עס פאר מיר איבערגע'חזר'ט מיט גרויס פארגעניגן. פעטער, פעטער מענדעלע, פעטער ר' מענדעלע. בכדי צו פארגלעטן מיין פעלער אנטקעגן אלטערן, הייב איך אן אויף אים רחמנות צו האבן און אייננעמען אים מיט גוטע רעדעלעך. ר' אלטער, אייך איז נעבעך נישט גוט צו זיצן. איר שפארט שוין נעבעך אן ביין עק וואגן. עס מוזן אייך נעבעך וויי טון די ביינער פון צופיל זיצן אויף איין ארט. קומט איר, בעט איך, צו מיר אויפן וואגן, דארט מאך איך אייך א גוט געלעגער. מיר וועלן נעמען צוביסלעך בראנפן, זיך אביסל דערקוויקן. מיין אלטער לאזט זיך לאנג נישט בעטן. מיר קריכן אלע אראפ פון וואגן.

אויפן אנדערן טאג פרייטאג איז אין בית מדרש דארט אין שטעטל געווען שרעקליך ענג פון די ארעמעלייט וואס האבן זיך געשטופט צונויפגעשטיקט ארום דעם שמש, איטליכער באזונדער האט געוואלט זיין דער ערשטער, באקומען דעם בעסטן פלעט אויף שבת צו א נגיד אדער צו א יוסטן באלעבאס וואס מאכט א פעטן קוגל.

ניט אױסצוהאַלטן, ניטאָ װוּ אײַך אַהינצוטאָן, נאָר אַ שטראָף פֿון גאָט, אַן אָנשיקעניש. ער שרײַט, בײזערט זיך, און די אָרעמעלײַט טוען זײערס, שטופּן זיך און הערן נישט קײן װעלט. אײן קול, מיר! גיט מיר! מיר! איטלעכער רוקט דעם שמשׂ אין האַנט אַרײַן עטלעכע גראָשן. דער שמשׂ, װאָס זאָל ער נעבעך טאָן? נעמט צו.

צום שמש און געבעטן פאר אונז פלעטן. ער האט עפעס מיט א זיס זויער שמייכעלע אויף אונז א קוק געגעבן און נישט געענטפערט קיין ווארט. דערבארעמט זיך זאג איך צו אים אויף צוויי נפשות קאליקעס נעבעך, א גאנצע וואך קומט אין אונזער מויל קיין לעפל געקעכטס נישט אריין. נישטא מער קיין פלעטן, ענטפערט דער שמשׂ, איר האָט דאָך געזען, װאָס דאָ האָט זיך הערשט געטאָן. נישטאָ שױן װוּהין צו שיקן. נאַט אײַך, זאָג איך און שטופּ דעם שמשׂ אין דער האַנט אַ זעקסער. נעמט, זײַט מוחל און דערבאַרעמט זיך אױף אונדז, זײַט אונדז מחיה, איר װעט האָבן אַ גרױסע מיצװה. הער נאר דו, רופט זיך אן דער שמש שוין אביסל ווייכער, דיין געלט באדארף איך נישט. איין פלעט געפינט זיך נאך ביי מיר, און קען אים איינעם פון אייך געבן. אויב איר ווילט, ווארפט צווישן אייך גורל. גיט איר, איר גיט, בעט איך און ווייז אן אויף דער הארבאטער. אים גיט, אים, בעט די הארבאטע און ווייזט אן אויף מיר. ניין, ניין, איך וועל דעם פלעט אסור חזיר נישט נעמען. א היפשע צייט איז אוועקגעגאנגען מיט בעטן און דינגען זיך, איינער דעם אנדערן האבן מיר איינגערעדט צו נעמען דעם פלעט, און איטליכער פון אונז האט זיך אפגעזאגט, געשוואוירן ער וועט עס בשום אופן נישט נעמען. דעם שמש האט די זאך עפעס הנאה געטון, ער האט געגלעט דאס בערדל און געקוקט אויף אונז זייער פריינדליך, װײסט איר װאָס? רופֿט ער זיך אָן, נאָך מעריבֿ זאָלט איר בײדע שטײן אין פּאָליש, לעבן דער טיר. אַז דער עולם װעט גײן פֿון דאַװנען, װעלן זיך מסתּמא געפֿינען ייִדן אײַך צו נעמען אױף שבת. איך װעל פֿאַר אײַך אױך בעטן. אַזױ איז טאַקע געװען. נאָכן דאַװנען פֿרײַטיק צו נאַכט, אַז דער עולם איז געגאַנגען פֿון דער שול, האָט דער שמשׂ זיך געװענדעט צו צװײ באַלעבאַטים אין פּאָליש און זײ געבעטן, װײַזנדיק אױף אונדז, צו נעמען אורחים אויף שבת. איך האב כ'לעבן שוין קיין הארץ ניט געהאט האט ער זיך פארענטפערט צו שיקן אייך היינט פלעטן, איך לאז אייך ניט אויס כמעט אלע וואך, נאר אויב אייער גוטער ווילן איז, נעמט אט די דאזיקע ארעמעלייט. אך! האבן ביידע זיך אנגערופן, וועלכער איד זאגט זיך עס אפ פון אן אורח אויף שבת? איין טאג אין דער וואך איז דא וואס א איד קען כאטש אביסל אטעמען, פארוואס זאל ער אינעם הייליגן טאג אויך נישט מחיה זיין נויטבאדערפטיגע נעבעך און טיילן זיך דערמיט וואס גאט האט געגעבן? מיר בעטן אייך, שמש, אלע וואך, אלע וואך טאקע זאלט איר אונז נישט פארגעסן. די ביידע בעלי בתים זענען געגאנגען פאראויס, ארום זיי קינדערלעך, יונגעלעך, בחורים, אויסגעצוואגענע און אנגעטון שבת'דיג. אלע האבן געשיינט און געשמועסט צווישן זיך פרייליך, מען האט געזען באשיינפערליך אז אין זיי איז דא די נשמה יתירה, דעם איד'נס צווייטע שבת'דיגע נשמה. איך מיט מיין הארבאטער זענען נאכגעגאנגען שטיל פון הינטן, און ביידע געווען עפעס צופרידן. גוט שבת! האט מיין באלעבאס אריינקומענדיג אין שטוב געזאגט פרייליך דעם ווייב וואס איז געזעסן אויף א בענקל ריין קלאר אנגעטון און האט געלויכטן ווי א פרינצעסן. אויפן שויס ביי איר האט זיך געשפילט א קליין קינד, נאר א לאלקע, און ביי די זייטן זענען געשפרונגען צוויי שיינע אויסגעפוצטע מיידלעך. גאט האט מיר באשערט אן אורח אויף שבת. זיסט, מיין ווייב, וואלסט דו דאך מיר אין שטוב נישט אריינגעלאזט, לאזט ער אויס מיט א שמייכעלע און נעמט זיך זאגן הויך אויף א קול שלום עליכם, גייענדיג איבער דער שטוב אהין און אהער, ביי אשת חיל האט ער זיך געשטעלט, זינגענדיג מיט א ניגון אנטקעגן דעם ווייב, גענומען דאס קליינע קינד צו זיך אויף די הענט און עס געקושט, געהאלזט, בעת די איבעריגע קליינע קינדער האבן זיך אים געהאנגען פון אלע זייטן לעבעדיג פרייליך. עס האט זיך געדאכט אז אין שטוב זענען טאקע געקומען די גוטע הייליגע מלאכים פון שלום עליכם. איך דערצייל עס אייך דא אזוי ווייל דענסמאלט האט מיר דאס הארץ עפעס שטארק געצויגן און געצויגן צו מיין הארבאטער מיידל. מיין באלעבאס, ווי עס האט אויסגעזען, איז געווען פון מיטעלן שטאנד. די בענטשליכט האבן געברענט אין ריין אויסגעפוצטע לייכטער, איך ווייס נישט פון אמת'ן אדער פון ווארשעווער זילבער, דער טיש איז געווען געגרייט מיט פּאָרצעלײַנער טעלער און די קוילעטשן איבערגעדעקט מיט אַ געשטריקט טישטעכל. אַ פֿלעשל ווײַן האָט געפֿינקלט אויפֿן טיש, פֿון וועלכן איטלעכער האָט קידוש געמאַכט. בײַם עסן האָט די באַלעבאָסטע מיר געגעבן אַלצדינג גענוג און זיך אַלץ געבעטן אונטערגעטריבן זיך ניט צו שעמען און עסן. ס'איז געווען גאנץ גוט. נאר מיר איז אביסל נישט איינגעגאנגען אז איך האב ביי איטליך שטיקל פיש, ביי איטליכן זופ לאקשן, ביי איטליכן ביסן פלייש און צימעס, מיך דערמאנט אין איר. ווער ווייסט אויב זי נעבעך האט דארט אזא וואוילטאג ווי איך. נאך דעם עסן האט מען מיר געבעטן אויף נאכטלעגער. לאז ער בלייבן דא נעכטיגן האט די באלעבאסטע שטילערהייט געזאגט צום מאן. וואוהין וועט ער גיין אהין אין דעם שיינעם הקדש? אין דער שטאַל, לאָז זי כאָטש אַ נאַכט אַ ביסל זיך אױסרוען. נאָך נעכטיקער נאַכט, נישט הײַנט געדאַכט, איז מיר טאַקע שטאַרק נײטיק געװען אױסצורוען זיך, אפֿשר נאָך נײטיקער פֿון עסן. עס װאָלט געװען גאָר אַ דערקװיקעניש צו ליגן דאָ אין אַ װאַרעמער שטוב אױף אַ קישן און אױסגלײַכן זיך אַ ביסל די בײנער. נאָר איך האָב מיך אָבער דערמאָנט אין איר און מיט אַ שענעם דאַנק זיך אָפּגעזאָגט פֿון נאַכטלעגער. זי האָט געגעסן שבת אויף דעם אייגענעם הויף טאַקע אין אַ שטוב. איך בין אַרײַן אַהין נאָך איר, האָב זי גענומען און מיט איר באַלד אַוועקגעגאַנגען. אין דרויסן איז געווען ליכטיק, שיין, די לבנה האָט געשײַנט און ס'איז געווען מחיה גוט צו גיין. קום, האָב איך צו איר געזאָגט, קום לאָמיר אַ ביסל שפּאַצירן, אין הקדש אַרײַן איז עפּעס נישטאָ אַזוי וואָס זיך צו אײַלן. דערמאנענדיג זיך אין דעם הקדש, איז מיר א פראסט איבער דער לייב איבערגעגאנגען. יענער אלטער איד דער קראנקער, וואס האט נעכטן דארט ביינאכט אזוי געקרעכצט, האט פון מארגן פרי געהאט די גסיסה, געפאכעט מיט די נשמה, און איז נאך ליכט בענטשן געשטארבן. מען האט אים געלייגט איבער שבת אין הויז, דארט וואו איך האב באדארפט נעכטיגן. מיר זענען געגאנגען און פארגאנגען ערגעץ אין א געסל מיט גערטנער און בוימער וואס האבן ארויסגעגעבן געשמאקע ריחות. אומעטום איז געווען שטיל, מען האט נישט געהערט קיין שארך. אלע אין שטעטל האבן ווי דער שטייגער פון אידן פרייטאג צונאכטס נאך דער וועטשערע שוין לאנג געשלאפן. מיר האבן זיך געזעצט אויפן גראז ערגעץ אין א ווינקל לעבן א פלויט. מיר זיצן ביידע, קוקן א היפשע צייט און שווייגן. איטלעכער פון אונז איז פארטראכט. מיין הארבאטע טוט דערנאך א זיפץ טיף פון הארצן און ברומט שטילערהייט פאר זיך זייער טרויעריג דאס באקאנטע לידל, דער טאטע האט מיך געקוילעט, די מאמע האט מיך געגעסן. איך גיב א בליק, טרערן גיסן איר זיך פון די אויגן. עס פלאמט איר דאס פנים, זי קוקט אויף מיר און שמייכלט זייער באטריבט. די כוחות האט זיך מיר ארויסגענומען פון איר, איר קוק דענסמאל אויף מיר. עס האט מיר פארקלעמט דאס הארץ, געקלאפט ווי מיט האמערס אין די שלייפן, איך ווייס נישט וואס טוט זיך אזוינס מיט מיר, און צום ערשטן מאל כאפט זיך מיר עפעס אליין פון מויל ארויס, נשמה מיינע! איי איי פישקע זאגט זי שטיל און ווארגט זיך מיט טרערן, איך וועל עס ניט אויסהאלטן, איי שטיי איך עס אביסל פון אים אויס. פֿון װעמען, רוף איך מיך אָנעט אָנגעצונדן, פֿון אים? פֿון דעם ממזר? אַ כיענקע אים אין די ביינער אַרײַן! אײַ, דו זאָלסט װיסן, פֿישקע, דו זאָלסט װיסן! איך נעם זי אָנעט בײַ דער האַנט, בײַם קאָפּ און בעט זי מיט טרערן אין די אױגן, מיר אױסצוגעסן איר שװער ביטער האַרץ. זי לײגט אַרױף בײדע הענט אױפֿן פּנים, בײגט זיך אָנעט נאָענט צו מיר און גיט מיר איבער אױף אַ ציטערדיקן קול, מער אויף דעם וואונק עפעס אזוינס אז דער רוח מעג טאקע כאפן דעם ממזר, ער זאל קיין תחיית המתים ניט אויפשטיין. יוד טית. פישקע איז ווייטער געבליבן שטיל, עפעס שטארק צוקאכט און פאראומערט, און בכדי אים בארעדעוודיק צו מאכן, ארויסצודערטאפן ביי אים אלצדינג וואס מיר האט זיך געגלוסט צו וויסן, הייב איך אים אן אונטערצוהיצן אביסל צו רייצן, און טו א זאג אזוי,

די הארבאטע איז אין אמת טאקע גארנישט קיין מיעסע, א פנים א קאפ מיט האר מלא חן, אויגן א פאר האט זי נאר בריליאנטן, נאר וואס וואלט מיך דען אלסדינג אנגעגאנגען? עפעס א שולטיק בין איך אינזינען צו האבן אזעלכע זאכן נאכצולויפן שיינע נקבות? נארישקייטן. מיך האט גענומען איר גוטסקייט, איר גוטסקייט, דאס רחמנות האבן אירס אויף מיר ווי א שוועסטער

איך העלף אים אונטער, בעסער אים אויף מיין שטייגער, און די מעשה דערציילט זיך ווייטער אזוי. קנייפן, האב איך שוין לאנג באמערקט ווי דער ממזר א כיענקע אים אין די ביינער אריין, פלעגט קנייפן אלע מאל די הארבאטע נעבעך. איך האב געמיינט דאס זענען זיך גלאט אזוי קניפ פון א רשע וואס שלאגט, פייניגט א מענטשן נעבעך. נאר ווי עס האט זיך פון איר קלאגן זיך דאס דענסמאלט פאר מיר ארויסגעוויזן, זענען דאס געווען גאר אנדערע מינים קניפ. עס האט געהאט עפעס גאר אן אנדער טעם. פע, יצר הרע קניפ. דער ממזר פלעגט זיך צו איר שטארק טשעפען. ער פלעגט זי ניט לאזן צו רו. האט ער זי דערטאפט ערגעץ אליין, איז ער צו איר צוגעשטאנען מיט זיסע רעדעלעך, אזוי און אזוי, גערעדט פאר פייער, פאר וואסער, צוגעזאגט גילדענע בערג. און אז אים האט נישט געהאלפן מיט גוטן, האט ער אנגעהויבן מיט בייזן, געמאכט א מורא,

שפעטער אביסל האט דאס אייגענע טאקע זיך אנגעהויבן ווידער אויף דאס ניי, ווייטער מיט גוטן, ווייטער מיט בייזן, וואס מער זי האט אים געוויכן, איז ער אלץ מער צו איר צוגעשטאנען, און פארבייגענדיג אמאל פלעגט ער זי פאר מענטשן א טורקע טאן, כלומפערשט אומגערן, אויך דערלאנגען א קניפ, גלאט אזוי זיך. אזעלכע מיעסע מעשה'ס מיט איר האבן זיך געמאכט זייער אפט, וואס איך וויל זי פאר דעם מויל נישט ברענגען, סוף קאסעט דרײַ, המשך קאסעט פֿיר.